ווען ס'איז ארויס די גזירה אז דער בית המקדש זאל פארברענט ווערן און די אידן זאלן פארטריבן ווערן פון זייער לאנד, האט דער אויבערשטער געזאגט אז די מעריב וואנט, דער כותל המערבי, וועט נישט צעשטערט ווערן, עס זאל בלייבן אן אייביגער אנדענקונג פון דער שכינה וועלכע פלעגט דארטן רוען.

דריי האבן זייערע ווענט צושטערט, אבער נישט דער פערטער, וועמענס אויפגאבע איז געווען צו צושטערן די מערב וואנט, דעם כותל מערבי, האט אים דער קיסר געפרעגט, פארוואס האסטו נישט צושטערט דיין וואנט? איך שווער ביים קיסר'ס לעבן, האט זיך דער גענעראל פארענטפערט, אז איך האב עס געטאן פאר דעם כבוד פון רוים. ווען איך וואלט צושטערט אויך די לעצטע וואנט וואלטן דאך די מענטשן נישט וויסן וואס פאר א גרויסע זאך דו האסט צושטערט, יעצט אבער וועלן אלע זען די איבערגעבליבענע וואנט פונעם פראכטפולן בית המקדש און זאגן, אט איז דאס טיטוס א העלד! עס גיט א קוק וואסארא פראכטפולע געביידע ער האט צושטערט, אז מען קוקט אויפן כותל מערבי מען זעט פארשטייט מען וואס דער בית המקדש איז געווען אינעווייניג, און מען זעט אז דאס האט ער נישט צושטערט, זעט מען זיין גרויסקייט וואס ער האט יא צושטערט. האט אים דער קיסר געענטפערט, דו ביסט טאקע גערעכט, און האסט טאקע געטון זייער קלוג. האט אים, האט אים, אזוי האט אים טיטוס געענטפערט, אבער ווייל דו האסט מיין באפעל נישט דערפילט, קריך ארויף אויפן דאך פון און ווארף זיך אראפ, ער זאל ארויפגיין אויפן דאך פון כותל מערבי און זיך אראפווארפן, אויב דו וועסט בלייבן לעבן וועל איך דיר דאס לעבן שענקען. אזוי האט ער אים געגעבן א פסק דין. דער גענעראל האט אזוי געטאן, אבער ער איז געבליבן ליגן, פארשטייט זיך, א טויטער, אראפטאנצן פון אזא הויכע וואנט. וועגן כותל מערבי ווערט אין ארץ ישראל דערציילט די פאלגענדע מעשה. די אידן האבן דעם בית המקדש נישט געקענט און נישט געוואלט פארגעסן. אלע יאר צו תשעה באב פלעגן זיך פלעגן זיי זיך פארזאמלען ביים כותל המערבי, אויסגיסן זייער הארץ אויף דעם חורבן און בעטן גאט ווידער אויפבויען דעם בית המקדש און צוריקברענגען אלע אידן פון די פיר עקן וועלט צוריק אין דעם הייליגן לאנד. די רוימער האבן נישט געקענט צוזען מיט וואס פאר א שטאלץ די אידן האבן זיך געהאלטן פעסט ביי זייער גלויבן און ווי הייליג זיי האבן געהאלטן דעם כותל מערבי. עס איז נישט געווען גענוג אז זיי האבן חרוב געמאכט אלץ, זיי האבן נישט געקענט סובל זיין אז די אידן גייען נאך צום כותל. האט דער רוימישער הערשער ארויסגעגעבן א באפעל, מען זאל אונטערצינדן און צושטערן די וואנט. עס האט אבער נישט געהאלפן, דאס פייער האט די גרויסע שטיינערנע וואנט נישט גענומען, דער כותל המערבי איז געבליבן שטיין גאנץ. האבן די רוימער געקלערט און געקלערט, ביז זיי זענען געפאלן אויף אן איינפאל, זיי האבן ארויסגעגעבן א באפעל, אז אלע גוים וועלכע וואוינען אין ירושלים מוזן אלע טאג אויסשיטן די אש, די שטויב און זייערע מיסט לעבן כותל מערבי.

האבן די גוים זיך זייער שטארק געפריידט און די אידן האבן זייער שטארק געטרויערט. פיל יארן זענען פארביי, קומט צו פארן א איד פון די גלות לענדער קיין ירושלים, ער קומט אויסגיסן זיין הייסע טרערן אויפן חורבן, דער איד איז געווען א גרויסער צדיק. גייט ער איבער די גאסן פון ירושלים און ער זוכט דעם כותל המערבי, און ער געפינט אים נישט. פרעגט ער ביי די דארטיגע איינוואוינער, וואו געפינט זיך דער כותל המערבי? שאקלען אלע מיט די פלייצעס און זאגן זיי האבן אין זייער לעבנסטאג נישט געזען דעם כותל מערבי, זיי ווייסן נישט וואס דאס איז. דער איד האט אבער נישט אויפגעגעבן די האפענונג, טאג און נאכט, טאג און נאכט איז ער געגאנגען איבער די גאסן און האט געזוכט דעם כותל מערבי. איינמאל קומט ער צו גיין צו א גרויסן בארג אש און מיסט, און וואונדערט זיך פון וואנעט נעמט זיך אזא ריזיגער בארג מיסט אויף יענעם ארט.

האט די אלטיטשקע געענטפערט איך קום פון דער בירקן דארף און איך טראג אהער א זאק מיסט אויסצושיטן דא אויף דעם בארג. וואונדערט זיך דער איד, איז דען נישטא ביי אייך אין דארף ארט פאר די מיסט וואס איר מוזט עס שלעפן אהער און אזוי זיך אפרוען יעדע פאר מינוט און שלעפן די מיסט? האט זי אים געענטפערט, דו ביסט דא א נייער מענטש אזוי ווייזט אויס. ס'איז ביי אונז אן אלטער מנהג צו ברענגען אהער אויסשיטן די מיסט. ס'איז דאָ אַמאָל געשטאַנען אַ שטיינערנע וואַנט, וואָס די אידן האָבן געהאַלטן הייליק. האָט מען אונדז אָנגעזאָגט צו פֿאַרשיטן די וואַנט. אַמאָל האָט מען אַפֿילו געקראָגן אַ באַלוינונג דערפֿאַר, מע פֿלעג אונדז באַצאָלן פֿאַרן לייגן דאָרטן די מיסט. אָבער הײַנט קריגט מען שוין גאָר נישט דערפֿאַר. אַזוי האָט די אַלטע גויע אויסגעקרעכטשעט. זי האָט אויסגעשאָטן די מיסט און איז צוריקגעגאַנגען צו איר דאָרף. דער איד איז געבליבן שטיין ווי פֿאַרגליווערט. טרערן האָבן זיך געגאָסן פֿון זײַנע אויגן. איך גיי זיך נישט רירן פון דאנעט, אזוי האט דער איד געזאגט, ביז איך וועל געפינען אן עצה ווי אפצוראמען די מיסט פון דאנעט און אויפצודעקן דעם גאנצן כותל המערבי. א צייט איז ער געשטאנען, און פלוצלינג האבן זיינע אויגן אויפגעלויכטן פון שמחה. דער איד האט זיך געלאזט צוריק אין שטאט אריין, און וועמען ער האט באגעגנט האט ער אריינגערוימט אין אויער, מען זאגט אז עס געפינט זיך א גרויסער אוצר באהאלטן אונטער דעם בארג אש און מיסט דארטן, ער האט גענומען א לאפעטע און אן אמער און אן עמער און האט גענומען גראבן אין דעם בארג מיסט, אנפילן אן עמער און אויסשיטן אין א זייט ווייטער פונעם ווייטער פון וואו ס'איז געלעגן. א קורצע וויילע שפעטער האבן זיך באוויזן נאך מענטשן מיט לאפעטעס, מיט עמערס און פארשידענע אנדערע כלים. די גאנצע שטאט ירושלים האט אויפגערודערט פון דער וואונדערליכער ידיעה אז עס געפינט זיך אן אומגעהויער גרויסער אוצר אונטערן בארג מיסט. די גאנצע שטאט מענטשן האבן זיך ארויסגעלאזט אויפן בארג און האבן פלייסיג גענומען גראבן און אפגראבן די מיסט, פירן עס אוועק ווייטער פון וואו ס'איז געלעגן. א גאנצן טאג האבן זיי געגראבן, ביז עס האבן זיך באוויזן די אויבערשטע שטיינער פון כותל המערבי. די זון איז אונטערגעגאנגען, און די מענטשן זענען זיך אלע צעגאנגען אהיים אויסצורוען זיך. נאר איינער איז געבליבן אויפן בארג, דער איד פון די גלות לענדער, ער האט ארומגענומען די שטיינער פון דער הייליגער וואנט און האט זיי געקושט מיט טרערן אין די אויגן. דאן האט ער ארויסגענומען גאלדענע מטבעות און האט זיי פארשאטן מיט מיסט, און איז אַװעקגעגאַנגען. קױם האָט די זון זיך באַװיזן איבער די בערג פֿון יהודה, און אױפֿן באַרג, װוּ דער כּותל-המערבֿי איז געשטאַנען, האָט שױן געשװיבלט מיט מענטשן, אַלע געקומען. פּלוצלעך איז געװאָרן אַ גרױסער גערודער דאָרטן. עמיצער האָט געפֿונען אַ גאָלדענע מטבע, מען האט גענומען זיך צו גראבן נאך מיט מער פלייסיגקייט, זעט אויס אז דער איד איז גערעכט, דא איז דא באהאלטן גרויסע אוצרות אונטער די מיסט. אלע טאג האבן זיך די מענטשן פארזאמלט און געגראבן טיפער און טיפער. די שטויב און מיסט וואס מען האט אראפגעראמט האט מען אוועקגעטראגן ווייט ווייט פון דארטן, און מען האט געגראבן ווייטער. יעדן טאג האט מען געפונען נאך און נאך מטבעות, אבער אלע האבן געזאגט אז דער אוצר מוז זיין, דער אמת'ער אוצר ליגט גאר אונטן. ביים פונדאמענט, ביים יסוד פון דער וואנט. און דער איד, ער האט געגראבן און געשלעפט די מיסט גלייך מיט אנדערע, און האט זיין גאנצן פארמעגן אריינגעלייגט אין דער הייליגער שליחות אויפצודעקן דעם כותל המערבי. פערציג טעג האבן די איינוואוינער פון ירושלים געגראבן ארום כותל המערבי און געזוכט דעם אוצר, און ענדליך האבן זיי דעם גאנצן כותל המערבי אפגעראמט פון די מיסט, דעם אוצר האבן זיי נישט געפונען, נאָר פֿאַר זײערע אױגן האָט זיך אַנטפּלעקט אַ גרױסע שטײנערנע װאַנט. פּלוצלינג האָט אױסגעבראָכן אַ גרױסער שטורעם, און אַ שלאַקס-רעגן האָט גענומען גיסן. דרײַ טעג און דרײַ נעכט האָט דער רעגן געגאָסן און האָט אָפּגעשװענקט און אָפּגעװאַשן דעם כּותל-המערבי פֿון די שמוץ, פֿון די מיסט, װאָס איז געלעגן דאָרטן אַזױ פֿיל צײַט. ווען די מענטשן זענען ארויסגעגאן זען וואס זיי האבן אויסגעגראבן, האבן זיי דערזען א הערליכע וואנט מיט ריזיגע שטיינער, אנדערע מער ווי צען פוס די לענג. פון דאן אן פלעגן זיך די אידן פארזאמלען ביי כותל המערבי אלע תשעה באב, אויסגיסן טרערן אויפן ביטערן חורבן און גלות, און בעטן גאט אויף דער ליכטיגער גאולה השלימה וואס ער האט צוגעזאגט דורך אונזערע הייליגע נביאים. צענדליגער טויזנטער אידן קומען יעצט צום כותל המערבי אום תשעה באב, אידן פון אלע עקן וועלט קומען צום כותל המערבי דאווענען און בעטן ביי דעם אויבערשטן, אויף דעם ארט וואו אברהם אבינו האט געבראכט יצחק'ן צו דער עקידה, וואו עס איז געשטאנען דער ערשטער בית המקדש וואס שלמה המלך האט געבויעט, און דער צווייטער בית המקדש וואס עזרא און נחמיה האבן געבויעט. אויף דעם ארט וועט אויך געבויעט ווערן דער דריטער און לעצטער בית המקדש, ווען משיח וועט קומען בקרוב, און דער נייער בית המקדש וועט אריבערשטייגן אין זיין פראכט און הערליכקייט די ערשטע צוויי בתי מקדש. און ווידער וועלן די כהנים טאן די הייליגע עבודה, און די לוויים וועלן זינגען שירה, און אלע פעלקער וועלן אנערקענען אונזער איין איינציגן גאט, און עס וועט זיין א שיינע און א ליכטיגע וועלט. די קומענדיגע מעשה איז דער קעפל דער קדוש פון מאגענצא. אין דער אלטער שטאט אין מיינץ, עס הייסט מאגענצא, אויף דעם טייך ריין, אין דעם אין דעם פירשטענטום פון פון העסן אין דייטשלאנד, האט מיט ארום אַכט הונדערט יאר צוריק געלעבט א גדול הדור, גרויס אין תורה און גרויס אין חכמה און אויכעט א גרויסער עושר און א מיוחס. זיין נאמען איז געווען ר' אמנון, ער איז געווען זייער באליבט און געשעצט ביי אלע אידן אין דער בארימטער קהלה פון מאגענצא, ער איז געווען געשעצט אויך ביי דעם הערשער דער פירסט פון העסן און אלע שרים, אלע גוים אלע האבן אים געגליכן, ער איז געווען זייער א פיינער מענטש. דער פירסט האט באוואונדערט ר' אמנון'ס קלוגשאפט און און באהאוונטקייט וואס האט געוואוסט זייער אסאך זאכן אויך אין וועלטליכע עניינים, צוזאמען דערמיט זיין אינערליכע עניוות און איידלקייט, געווען א גרויסער עניו, האט אים דער פירסט אפט איינגעלאדן צו זיך אין פאלאץ, דער פירסט האט אים איינגעלאדן אויף א געמיטליכן שמועס צו זיצן און פארברענגען מיט אים, פון צייט צו צייט האט דער פירסט זיך אויך באראטן מיט אים אין מלוכה עניינים. ווען דער פירסט האט געוואלט געבן ר' אמנונ'ען א באלוינונג אדער א מתנה, האט אים ר' אמנון געזאגט, די גרעסטע מתנה וועט ביי מיר זיין ווען דער גענעדיגער פירסט וועט טון עפעס צו פארלייכטערן דעם מצב פון מיינע ברידער וואס לעבן אונטער דער הערשאפט און שוץ פון דעם גענעדיגטן פירסט. די איינציגע זאך וואס איך קען האבן פון דיר, זאלסט ארויסהעלפן מיינע ברידער די אידן זאלן האבן א בעסערן לעבן, איך דארף גארנישט קיין מתנות. די פערזענליכע פריינטשאפט און כבוד וואס דער פירסט האט ארויסגעוויזן צו זיין אידישן פריינט האט ארויסגערופן א שטארקע קנאה ביי די קריסטליכע הויפלייט און שרים. מער פון אלעמען האט עס נישט געקענט פארטראגן דער פערזענליכער סעקרעטאר און בעל יועץ פון דעם פירסט, ס'האט אים געקאסט געזונט, ער האט אים צופיל ליב, ער האט גענומען זוכן מיטלען ווי אזוי צו דערנידעריגן ר' אמנונ'ען אין די אויגן פון דעם פירסט און צו שטערן די גוטע פריינטשאפט צווישן זיי. אין א געוויסן טאג ווען דער פירשט האט ווידעראמאל געלויבט ר' אמנונ'ען, האט דער סעקרעטאר געזאגט צום פירשט, אזא חשוב'ער מענטש, א שאדן נאר וואס ער איז נישט קיין קריסט, דער איינציגער איד צווישן אלע קריסטליכע הויפלייט, דו ביסט זיך מייעץ מיט אים און אלץ, און ער איז דער איינציגער איד דא וואס דרייט זיך דא ארום אין דעם בית המלוכה, איך בין זיכער, עקסעלענס, אז אויב דו אז אויב דו וואלסט אים נאר געבעטן צו באקערן זיך צו אונזער גלויבן, און דערביי צוגעזאגט צו באשטימען אים אויף א הויכן אמט, אז ער זיין אלס מיין געהילף למשל, ער זאל ווערן דער געהילף פון מיר וואס איך בין דער גרעסטער דא דער בעל יועץ מיט אלס דער סעקרעטאר און דער בעל יועץ, וואלט ער גערן וואלט ער זיכער אנגענומען אונזער גלויבן און נישט וועלן פארלירן דעם כבוד און די פריינטשאפט וואס דיין עקסעלענץ האט אים ביז איצט ארויסגעוויזן. די רייד פון דעם פאלשן סעקרעטאר האבן געפונען אן אפקלאנג. עס וואלט עס וואלט דאך טאקע געווען א שיינע זאך ווען ר' אמנון וואלט מסכים געווען צו ווערן א קריסט, אזוי האט דער פירשט געטראכט. דעם קומענדיגן טאג האט דער פירשט פארבעטן ר' אמנונ'ען אויף א שמועס. דאן האט ער צו אים געזאגט. מיין טייערער פריינט ר' אמנון, איך ווייס אז דו ביסט מיר געווען געטריי און איבערגעגעבן יארן לאנג, איצט וויל איך דיר בעטן א פערזענליכע בקשה, איך בעט דיר, ווער א קריסט אזוי ווי איך, און איך וועל דיר דערהויבן צום העכסטן אמט אין מיין לאנד, דו וועסט האבן עשירות און כבוד און מאכט, אלץ וואס דיין הארץ גלוסט. רבי אמנון האט דערפילט א מורא'דיגן טיפן ווייטיג, ער האט געפילט ווי א שטאך אין הארצן. אויף אזעלכע רייד פון דעם פריינטליכן פירשט האט ער גארנישט גערעכט גערעכנט. אויף א מאמענט איז ער געבליבן אן לשון, ער האט נישט געקענט רעדן. ער האט זיך אבער באלד באהערשט און האט געלאסן געענטפערט דעם פירשט. גנעדיגער פירשט, פון טיפסטן הארצן בין איך דאנקבאר מיין האר פאר דעם כבוד און פאר די פריינטשאפט וואס דיין עקסעלענס האט מיר ארויסגעוויזן. פון מיין זייט האב איך זיך באמיהט שטענדיג צו דינען מיין האר מיט דער גרעסטער טריישאפט און איבערגעגעבנקייט. דאס וואס איך בין א איד האט אין דעם גארנישט געשטערט, אדרבה, מיין אידישקייט, מיין אמונה, פאדערט פון מיר איך זאל זיין געטריי צו מיין קעניג און צו מיין לאנד אין דער פולסטער מאס. איך בין גרייט מקריב צו זיין מיין גאנצן פארמעגן פאר מיין האר, אבער איין זאך קען איך נישט טון, איך קען נישט מקריב זיין מיין אמונה, די אמונה מיט וועלכע איך בין פארבונדן דורך אן אייביגן בונד מיט גאט און מיט זיין מיט מיין פאלק. וואס פאר א פנים און וואס פאר א צוטרוי וואלט מיין האר געהאט צו מיר, אויב איך זאל ווערן א פאררעטער און פארלייקענען מיין גאט און מיין פאלק? איך רעד זיי, איך רעד ווייס איך אז כ'בין נישט קיין גלייכער מענטש, איך גלויב נישט אז מיין גנעדיגער האר מיינט עס ערנסט, איך וויל גלויבן אז מיין האר האט געמאכט נאר א שפאט, ס'איז נאר א וויץ. דער פירסט האט נישט האט נישט תיכף געענטפערט אויף ר' אמנון'ס ערקלערונג, ער האט אבער פילדייטיג באמערקט אויך אין שפאס קען אמאל ליגן אן ערנסטער געדאנק, איך האף אז מיר וועלן בלייבן גוטע פריינט. אויפן וועג צו זיך אהיים האט ר' אמנון זיך פארטיפט אין דעם אין דעם און אין דעם און אין דעם נישט איינגענעמען און פאר אים אינגאנצן אומדערווארטעטן שמועס מיט דעם פירסט, וואס האט פלוצלינג געווארפן א שאטן אויף זייערע לאנגיאריגע פריינטשאפט. א טיפע זארג האט אים געדריקט אויפן הארצן, ער האט אבער געהאפט אז דער פירסט וועט זיך אריינטראכטן אין דער זאך און ארויסשלאגן די זאך פון קאפ, און ארויסשלאגן זיך דעם געדאנק פון זיין קאפ, צו צווינגען אים צו זיך שמד'ן חס ושלום. די דאזיגע האפענונג איז אבער אויסגערונען שוין באלד ביי ר' אמנון'ס קומענדיגן באזוך ביים פירסט. דער פירסט האט אים ווידער גענומען צורעדן ווי גוט עס וועט זיין פאר אלעמען, סיי פאר רבי אמנונ'ן און זיינע אידישע ברידער, און סיי פאר דעם פירסט און פאר דער גאנצער מלוכה ווען ער, רבי אמנון, וועט אננעמען דעם קריסטליכן גלויבן, און וועט ארויסהעלפן די אידן מיט אלץ אפילו אפילו אז ער זיך שמד'ן. ווידעראמאל האט רבי אמנון געפרואווט איבערצייגן דעם פירסט אז דאס וואס ער פאדערט פון אים איז א זאך וואס איז אים נישט מעגליך צו דערפילן. דער פירסט איז געווארן אומגעדולדיג און איז שטארק צוגעשטאנען צו אים, פאדערנדיג פון אים אן ענטפער, איך דארף אן ענטפער פון דיר. דאן האט רבי אמנון געבעטן דעם פירסט צו געבן אים דריי טעג איבערצוטראכטן די זאך, און דערנאך וועט ער קומען געבן דעם פירסט א תשובה. דער פירסט האט מסכים געווען צו ווארטן נאך דריי טעג, אבער נישט מער. ווי נאר רבי אמנון איז ארויס פון דעם פירסט, האט ער שטארק חרטה געהאט אויף זיין ענטפער, דריי טעג איבערצוטראכטן? דאס ווייזט דאך אז אז איך האב ספיקות אין אמונה. ווי קומט צו מיר אזא נארישקייט, אזא שוואכקייט? רבונו של עולם זיי מיר מוחל! האט ער געשעפטשעט מיט א פארקלעמטע הארץ און מיט אסאך ווארימע טרערן אין די אויגן. ער האט אים געדארפט זאגן גלייך ניין, ער זאגט אים אז ער וועט איבערטראכטן מיינט אז ס'קען זיין אז ס'וועט זיין. רבי אמנון איז געקומען אהיים א צובראכענער אינגאנצן, דער געדאנק אז אפשר האט ער זיך ביז איצט גענארט און עס קען חס ושלום אריינכאפן זיך א שטיקל ספק אין דער פולער גאנצקייט פון זיין אמונה אין זיין גרייטקייט אויף קידוש השם אן קיינע איבערטראכטעניש, האט אים דערנומען ביז די טיפעניש פון זיין נשמה, ער געווארן זייער צובראכן. װײ איז מיר, װײ איז מיר, האָט ער זיך געמוסרט און געטאַדלט און נישט געקענט זיך מוחל זײַן. דרײַ טעג דאַרף איך איבערטראַכטן צי איך װיל בלײַבן אַ ייִד? דרײַ מינוטן איז דאָך אױך איבעריק. גלײַך אױפֿן װאָרט האָב איך געדאַרפֿט זאָגן נײן. רב אַמנון האָט זיך פֿאַרשפּאַרט אין זײַן צימער. ער האָט שטאַרק געװײנט און גאָר שטאַרק תּשובֿה געטאָן פֿאַר דעם שװערן חטא פֿון חילול-השם, װאָס ער איז באַגאַנגען אין די אױגן פֿון דעם פֿירסט. דריי טעג און דריי נעכט האט ער געפאסט און תשובה געטון, ביז ער האט שוין מער נישט ביז ער האט שוין מער קיין טרערן נישט געהאט. אויפן דריטן טאג, ווען רבי אמנון איז נישט געקומען צום פירסט מיט אן ענטפער, איז דער פירסט געווארן שטארק אויפגערעגט, ער האט געהייסן מען זאל רבי אמנון אים ברענגען צו אים אין קעטן, דער פירסט האט כמעט ווי נישט ערקענט זיין פריערדיגן פריינד. אזוי פארעלטערט איז ר' אמנון געווארן אין די לעצטע דריי טעג פון פאסטן און טרויערן טאג און נאכט, ער האט אים נישט ערקענט. פול מיט כעס און אן דעם מינדעסטן געפיל פון רחמנות, האט דער פירסט שטרענג געזאגט צו ר' אמנונ'ען, ווי האסטו געוואגט ווידערשפעניגן מיין באפעל? פארוואס ביסטו נישט געקומען מיט דיין ענטפער, ווי מיר האבן אפגערעדט אז אין דריי טעג וועסטו קומען געבן א ענטפער? אבער איידער איך גיב ארויס מיין אורטייל, מיין פסק דין אויף דיר, גיב איך דיר גיב איך דיר איין לעצטע געלעגנהייט צו ראטעווען זיך. קיינע רייד וועלן דיר שוין מער נישט העלפן, נאר די איין ריכטיגע ענטפער קען וועכער מאכן מיין אורטייל. וואס האט ער געמיינט? אז דו וועסט מסכים זיין זיך שמד'ן וועל איך דיר מוחל זיין וואס ביסט נישט געקומען, און וועל איך דיר לאזן לעבן און זיין אלץ בסדר. מאיעסטעט, דאס איז א נאמען, מען רופט אזוי דעם קיסר, מאיעסטעט האט רבי אמנון דרייסטיג געענטפערט, זייער שטארק געענטפערט מיט א גרויסן קול, האלטנדיג הויך דעם קאפ און קוקנדיג דעם פירסט גלייך אין די אויגן, ער איז געשטאנען אויסגעשטרעקט הויך, עס קען זיין נאר איין איינציגער ענטפער, איך בין א איד און איך וועל בלייבן א איד ביז דעם לעצטן אטעם. דער ענטפער האט נאך מער אויפגעצארנט דעם פירסט, ער האט שוין מער נישט באהאלטן זיין טיפע שנאה צו דעם עקשנות'דיגן אידן, עס איז איצט נישט קיין פראגע וועגן שטארבן ווי א איד אדער לעבן ווי א קריסט, האט ער ערקלערט דער פירסט, שטרענג און קאלט האט ער עס ערקלערט, עס בלייבט נאר צו באשטימען דיין שטראף, וואס זשע דיר צו באצאלן. ערלויבט מיר מאיעסטעט ארויסצוגעבן מיין אייגענעם אורטייל, אזוי האט געזאגט ר' אמנון, איך וויל אליין ארויסגעבן מיין פסק. איז אים ר' אמנון איז איז ר' אמנון געפאלן איז אים ר' אמנון איינגעפאלן אין די רייד, אזוי האט ער אים געזאגט, מיין צונג האט געזינדיגט קעגן מיין גאט און קעגן מיין פאלק, וואס איך האב געזאגט אז איך וויל דריי טעג אויף צו טראכטן, זאל מיין צונג באלד אויסגעשניטן ווערן. דיין צונג האָט קעגן מיר זיך האָט קעגן מיר זיך נישט פאַרזינדיקט, זאָגט דער קייסער, אָבער דיינע פיס, וועלכע האָבן זיך אַנטזאַגט צו קומען צו דער צייט לויטן מיין באַפעל, וועלן אָפּגעהאַקט ווערן. די פיס האָבן געטאָן די עבירה, נישט דיין צונג. דיין צונג מיט דיין גאָט האָב איך נישט קיין פּראָבלעם. איך האָב אַ פּראָבלעם, דיינע פיס זענען נישט געקומען צום דריטן טאָג. דערביי האט אים דער פירשט פארזיכערט אז אויב רבי אמנון וועט אננעמען דעם קריסטליכן גלויבן וועט ער זיך פארשפארן אלע יסורים מיט'ן נישט אראפנעמען די פיס. אומזיסט זענען דיינע רייד, ענטפערט רבי אמנון, איך האב זיך שוין איינמאל געהאט באנארישט דורך מאכן אן איינדרוק אז איך צווייפל אין מיין אמונה און איך בין גרייט צו ווארטן דריי און איך וויל דריי טעג אויף צו געבן א ענטפער, איצט בין איך גרייט אנצונעמען אלע יסורים און וועל נישט פארלייקענען מיין גאט אפילו מיט איין ווארט. דאן האט דער פירשט געהייסן מען זאל אפשניידן אויך ר' אמנון'ס הענט, נישט נאר די פיס נאר די הענט אויכעט. נאך יעדן מאל וואס מען האט אים אפגעשניטן א גליד, האט אים דער פירשט געזאגט, נעם אן מיין גלויבן און פארשפאר ווייטערדיגע יסורים. אבער ר' אמנון האט אים געענטפערט, פייניג מיר, ווייל איך האב אלץ פארדינט ערליך, פייניג, פייניג נאך, נאכדעם ווי מ'האט דורכגעפירט דעם גרויס, דעם גרויזאמען אורטייל, האט מען אויף דעם פירסט'ס באפעל געלייגט ר' אמנונ'ען צוקאליטשעט, מען האט געלייגט ר' אמנון'ס צוקאליטשעטן קערפער אן הענט און אן פיס מיט זיינע אפגעשניטענע גלידער, אויף א טראגבעטל, מ'האט אים אפגעשיקט צוריק אהיים, אן הענט און אן פיס. קורץ דערנאך קומט אן ראש השנה, רבי אמנון בעט מ'זאל אים אריינטראגן אין דער הייליגער שול און שטעלן זיין בעטל לעבן דעם חזן. ווען דער חזן האט געהאלטן ביי קדושה פון מוסף, זאגט צו אים רבי אמנון, ווארט צו א וויילע, איך וויל מקדש השם זיין, דאן מיט די לעצטע כוחות הויבט ער אן צו זאגן ובכן לך תעלה קדושה, און ער זאגט דעם פיוט ונתנה תוקף קדושת היום, א הייליגע הארצרייסנדיגע תפילה וואס דריקט אויס די אויסערגעווענליכע קדושה פון דעם יום הדין ראש השנה און יום כיפור, עס פאלט אן א ציטער אפילו אויף די מלאכים אין הימל, שטייט ומלאכים יחפזון וחיל ורעדה יאחזון, און אלע באשעפענישן פון דער וועלט דערשיינען איינציגווייז פאר דעם מלך אין און דעם שופט, דער מלך און שופט, דער באשעפער פון דער גאנצער וועלט, אלע קומען באימה ופחד, ווייל אין דעם טאג ווערט באשטימט אין הימל ווי דער נייער יאר וועט זיין פאר יעדן איינעם און פאר דער גאנצער וועלט. אלס ווערט פארשריבן אין דעם יום הדין פון ראש השנה און פאר'חתמ'עט יום כיפור, בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יכתבון האט ער ממשיך געווען מי יחיה ומי אזוי די אלע וואס ווערט דארטן אויסגערעכנט דער פיוט פארענדיגט זיך מיט די ווערטער אבער תשובה תפילה און צדקה פארזיכערן א גוטע כתיבה און א גוטע חתימה, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה. דאס האט רבי אמנון יעמאלט פארפאסט אט דעם אט דעם ובכן לך תעלה קדושה ונתנה תוקף וואס מען זאגט דארט אין ראש השנה יום כיפור האט ער יעמאלט פאר יעמאלט האט ער עס מחבר געווען זייענדיג אין שול אן הענט און אן פיס. באלד ווען רבי אמנון האט פארענדיגט די הייליגע תפילה ונתנה תוקף און דערנאך די קדושה פון מוסף, גלייך נאכדעם גייט קדושה, גייט כתר, האט ער אויסגעהויכט זיין הייליגע נשמה, דער אויבערשטער האט אים צוגענומען פון האט אים צוגענומען און אריינגעפירט אין גן עדן. אויף דעם דריטן טאג קומט ר' אמנון ביינאכט אין חלום צו זיין רעבן וואס האט געהייסן ר' רבינו קלונימוס בן רבינו משולם און לערנט אים אויס דעם גאנצן פיוט קיינער האט עס נישט געדענקט, ער האט עס געזאגט איין מאל ראש השנה ביים דאווענען, און ער בעט אים אז מען זאל עס אריבערשיקן, איבערצושיקן דעם פיוט צו אלע אידישע קהילות, צו זאגן אים אלע יאר אין די טעג פון ראש השנה און יום כיפור. ווען זאגט מען עס? פאר דער קדושה פון מוסף. פון דאן אן איז דער פיוט אנגענומען געווארן אין אלע אידישע קהילות, און ס'ווערט געזאגט מיט גרויס פארכטיגקייט, יעדער איינער ווערט זייער ערנסט ווען מ'זאגט ונתנה תוקף, בראש השנה יכתבון וביום כיפור יחתמון כמה יעברון וכמה יבראון, פון די גרעסטע ערנסקייט אין ראש השנה איז ווען מ'זאגט ונתנה תוקף, און ווערט געזאגט מיט גרויס פארכטיגקייט, מיט דעם פיוט איז אויך פאר אייביג געווארן דעם נאמען פון זיין פארפאסער, דער וואס האט געמאכט דעם פיוט, דער צדיק און קדוש ר' אמנון, וועמענס נאמען אמנון שטאמט פון דעם ווארט אמנון פון דעם לשון אמונה, די העכסטע מדריגה אין אמונה ביז קידוש השם, זיין זכות זאל אונז אלעמען ביישטיין, מיט'ן אויבערשטנ'ס הילף וועלן מיר ממשיך זיין די קומענדיגע וואך.